לכאורה די כלכלה, די בעסקעט, די סל, איז דאך א בסיס לדבר האסור, ס'ליגט דאך אין דעם א שטיין, און ממילא טאר מען אינגאנצן נישט צורירן די סל ס'איז מוקצה, וויאזוי זאגט די משנה מ'מעג עס טראגן? ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הכא בכלכלה מלאה פירות עסקינן, דא רעדט זיך ביי א כלכלה וואס ס'ליגט אין דעם אויכעט פירות, און ממילא אז ס'ליגט אין דעם אויכעט פירות און אויכעט א שטיין, און די פירות זענען דאך חשוב'ער פון די שטיין, און ממילא די כלכלה הייסט נישט קיין בסיס לדבר האסור, פארקערט, ס'הייסט א בסיס לדבר המותר, ס'איז א בסיס פאר די פירות, די שטיין איז אויך דא, מעג מען טראגן דעם שטיין אגב די פירות, פרעגט אבער די גמרא, ולישדינהו לפירי ונישדי לאבן ונינקטינהו בידים, ס'טייטש פארוואס האט מען מתיר געווען פאר דעם מענטש צו טראגן די פירות מיט די שטיין, איך פארשטיי אז די סל איז נישט קיין בסיס לדבר האסור, אבער זאל איך זאגן פאר דעם מענטש אז דער מענטש זאל נעמען דעם גאנצן סל וואס ליגט אין דעם די פירות מיט די שטיין אלץ ליגט אין דעם, קאפע איבער די גאנצע סל דריי עס איבער אלעס זאל זיך אויסגיסן אינדרויסן די שטיין מיט די פירות, און נאכדעם הייב אויף די פירות, וואס דארף וואס פעלט אויס זאלסט בכלל טראגן דעם שטיין דא? ענטפערט די גמרא, כדרבי אלעאי אמר רב, בפירות המטנפין, הכא נמי בפירות המטנפין, וואס טייטש אזוי ווי רבי אלעאי אמר רב האט געענטפערט אויף א צווייטע פלאץ, אז דארט האט ער געענטפערט ס'רעדט זיך פירות המטנפין דא אויך רעדט זיך פירות המטנפין, וואס מיינט פירות המטנפין וואס טייטש זייער ווייעכע פירות, וואס די פירות טאמער כ'העב עס אויסגיסן, כ'העב עס אראפווארפן אויף די ערד עט עס שמוציג ווערן, מ'עט עס מער נישט קענען עסן, און במילא איז דאס נישט קיין פאטענט, און ממילא האב איך אים מתיר געווען צו טראגן די גאנצע סל די גאנצע כלכלה מיט די שטיין און מיט די פירות אלעס אינעווייניג, פרעגט אבער די גמרא ולינערינהו נעורי, זאל ער אויסשאקלען דעם סל, און די פירות עט זיך רוקן אין די זייט, די שטיין עט זיך רוקן אין דעם צווייטן זייט, און אזוי עט ער קענען אויסגיסן די שטיין אליין, פיין, קענסט טאקע נישט אויסגיסן דעם גאנצן סל, אבער לפחות די שטיין קאפ ארויס פון דא, און ממילא מחמת די קשיא ענטפערט די גמרא א נייע תירוץ אינגאנצן, און לויט די נייע תירוץ מוז מען טאקע נישט זאגן אז ס'רעדט זיך פון ווייעכע פירות, נאר וואס דען זאגט די גמרא אמר רב חייא בר אשי אמר רבא הכא בכלכלה פחותה עסקינן דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה ס'רעדט זיך א כלכלה וואס האט א לאך אין דעם און די שטיין שטאפט צו די לאך און ממילא די שטיין הייסט א חלק פונעם סל ווייל אן די שטיין קען איך דאך נישט נוצן דעם גאנצן סל ווייל די פירות וועלן ארויספאלן און פאר דעם האב איך מתיר געווען צו טראגן די סל די כלכלה צוזאמען מיט די שטיין צוזאמען מיט די פירות ווייל ס'איז נישט דא קיין אופן ארויסצואווארפן די שטיין ווייל די שטיין דארף איך האבן דא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, מטלטלין תרומה טמאה עם טהורה ועם חולין, אז מ'מעג טראגן א סל וואס ליגט אין דעם תרומה טמאה, טאמער ס'ליגט אויך אין דעם תרומה טהורה און חולין, ווייל תרומה טמאה אליין איז מוקצה, אבער מחמת די תרומה טהורה מעג איך עס רוקן. זאגט די גמרא אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט לא שנו אלא שטהורה למטה וטמאה למעלה, וואס טייטש דער דין אז מ'מעג טראגן די כלכלה וואס ליגט אין דעם תרומה טמאה מיט תרומה טהורה, איז נאר ביי אן אופן וואס די תרומה טהורה איז פארשטעקט אונטער די תרומה טמאה, און במילא איך וויל עסן די תרומה טהורה, איך וויל עס טראגן צום טיש, און איך קען נישט צוקומען צו די תרומה טהורה ווייל ס'ליגט אונטער די תרומה טמאה, און איך קען נישט צורירן די תרומה טמאה ווייל די תרומה טמאה איז מוקצה, און במילא זאגט רב חיסדא ביי אזא אופן לאז איך די מענטש נעמען די גאנצע סל און צוגיין צום טיש, אויסגיסן די גאנצע סל, אזוי וועל איך קענען צוקומען צו די תרומה טהורה, אבל אבער זאגט רב חיסדא, טהורה למעלה וטמאה למטה, טאמער די תרומה טהורה איז פון אויבן, איז שקיל ליה לטהורה ושביק ליה לטמאה, לאז אפ די גאנצע סל, כאפ אן די תרומה טהורה, טראג עס צום טיש און לאז אלעס אזוי, דו דארפסט נישט טראגן דעם גאנצן זאך, עס פעלט נישט אויס. זאגט די גמרא, וכי טהורה למטה נמי, לישדינהו ולינקטינהו, וואס גייט מיך אן, לאמיר שוין זאגן אז די תרומה טהורה איז אונטן, גיס אויס די גאנצע סל, און נעם די תרומה טהורה וואס דארפסטו טראגן די סל מיט אלעס צום טיש, גיס עס דא אויס, ענטפערט די גמרא, אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אמר רבי אלעי אמר רב, בפירות המיטנפין עסקינן, אז ס'רעדט זיך דא ביי אן אופן פון פירות המיטנפין, וואס טייטש ביי ווייעכע פירות וואס טאמער כ'וועל עס אויסגיסן אויף די ערד העט עס שמוציג ווערן, און פארדעם לאז איך אים טראגן די גאנצע כלכלה צום טיש, פרעגט די גמרא, מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט קלאר אין די ברייתא, מטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין בין שטהורה למעלה טמאה למטה בין שטמאה למעלה טהורה למטה תיובתא דרב חיסדא, לכאורה זעהט מען דא קלאר אין די ברייתא אז ס'נישט קיין נפקא מינה וואס איז פון אויבן וואס איז פון אונטן, אלעמאל האב איך מתיר געווען די מענטש זאל נעמען די סל צום טיש, ענפערט די גמרא, אמר לך רב חיסדא, מתניתין לצורך גופו, ברייתא לצורך מקומו, וואס טייטש ס'איז טאקע נישט די זעלבע ציור, אונזער משנה רעדט זיך לצורך גופו, איך וויל עסן די תרומה טהורה, נו דו ווילסט עסן די תרומה טהורה, און ס'איז צוגעדעקט מיט תרומה טמאה, איז די איינציגסטע אופן וואס דו וועסט קענען צוקומען צו די תרומה טהורה איז טאמער כ'וועל דיר מתיר זיין זאלסט נעמען די גאנצע כלכלה צום טיש און עס אויסגיסן אויפן טיש, אבער דאס איז נאר טאקע טאמער די תרומה טהורה איז פון אונטן די תרומה טמאה איז פון אויבן, פארקערט דארף איך דיר נישט געבן דעם היתר ווייל איך זאג דיר כאפ אן די תרומה טהורה און טראג עס אזוי צום טיש, אבער די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אז ביי ביידע אופנים אפילו די תרומה טהורה איז אויבן מעג איך אויך רוקן די גאנצע סל, רעדט זיך נישט ווען איך וויל עסן די תרומה טהורה, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איך דארף די פלאץ וואס די סל ליגט דא, דאס טייטש צורך מקומו, די סל שטייט מיר דא אין וועג, איך דארף דא לייגן א בענקל, איך דארף דא לייגן א מענטש, איך דארף דא לייגן א טיש, איך דארף האבן די פלאץ. ביי אזא אופן, דארט נישט קיין נפקא מינה וואס ליגט אויבן וואס ליגט אונטן, דארט איז דא די היתר אויפצוהייבן דעם גאנצן סל און עס אוועקרוקן פון דארט, און פון דעם רעדט די ברייתא. פרעגט אבער די גמרא, מאי דוחקיה דרב חיסדא לאוקמי מתניתין לצורך גופו, וואס טייטש לאמיר אריינטראכטן וויאזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע סוגיא, רב חיסדא האט אנגעהויבן די סוגיא און רב חיסדא לא שנו אלא שטהורה למטה טמאה למעלה, אז די משנה, די משנה וואס לאזט טראגן דעם סל מיט די תרומה טמאה תרומה טהורה, איז נאר ביי אן אופן וואס די תרומה טהורה ליגט אונטער די תרומה טמאה, און מחמת דעם האט מען געדארפט מפרש זיין אז די משנה רעדט זיך לצורך גופו, און אויף דעם פרעגט די גמרא וואס האסטו געדארפט דאס זאגן, זאג אז די משנה רעדט זיך לצורך מקומו, און אז ס'רעדט זיך אין צורך מקומו איז טאקע נישט קיין נפקא מינה וואס ליגט פון אויבן וואס ליגט פון אונטן, און מ'מעג רוקן דעם גאנצן סל, ס'איז דאך א פשוטערע תירוץ, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, מתניתין כוותיה דייקא, וואס טייטש ס'איז דא א דיוק פון די משנה, איך גיי איצט זעהן דא א ראיה אז די משנה רעדט זיך פון צורך גופו, און במילא אז די משנה רעדט זיך צורך גופו האט רב חיסדא געדארפט זאגן אז יא לצורך גופו די היתר נאר ווען די תרומה טהורה איז טאקע אונטער די תרומה טמאה, ווייל פארקערט זאג איך אים הייב אויף די תרומה טהורה און טראג עס אזוי צום טיש, ווי די דיוק אז אונזער משנה רעדט זיך לצורך גופו. ווייל ס'שטייט אזוי דקתני סיפא שטייט אין די סיפא וואס טייטש די נעקסטע משנה אונז גיימיר זעהן עמוד ב' איז נאך א משנה דארט שטייט מעות שעל הכר מנער את הכר והן נופלות אז טאמער איינער האט איבערגעלאזט בטעות געלט אויף א קישן און ער וויל שלאפן אויפן קישן ריקט ער דעם קישן און די געלט פאלט אראפ אזוי קען ער זיך באנוצן מיטן קישן ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא לצורך גופו, אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו, וואס טייטש רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן דארט מפרש אז דאס וואס די משנה זאגט מען שאקלט דעם כר אז די געלט זאל אראפפאלן, דאס איז נאר ווען איך דארף דעם כר, ווען איך דארף די קישן איך וויל שלאפן, דעמאלט זאג איך פארן מענטש, נישט קיין פראבלעם, שאקל דעם קישן, די געלט וועט פאלן די זייט, זיך קענען לייגן שלאפן, אבער טאמער ס'איז צורך מקומו, איך דארף די פלאץ, איך דארף די בעט, איך וויל דא עפעס אנדערש לייגן, און די קישן שטייט מיר אין וועג, דארט העלפט נישט שאקלען די קישן די געלט זאל אראפפאלן, ווייל טאמער דו שאקלסט די קישן די געלט זאל אראפפאלן, איז טאקע די געלט העט מער נישט ליגן אויפן קישן, די קישן העסטו קענען אוועק נעמען די געלט העט דאך ליגן דא, איך דארף האבן די פלאץ, די געלט העט מיר שטיין אין וועג, איז דארט זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן טאמער ס'איז צורך מקומו מעגסטו אויפהייבן די גאנצע קישן מיט די געלט עס ריקן אויף א צווייטע פלאץ, אבער על כל פנים זעהט מען אז די משנה די קומענדיגע משנה מוז זיך רעדן לצורך גופו, ווייל אז נישט וואלט איך טאקע געקענט נעמען די גאנצע קישן מיט די געלט ערגעץ אנדערש, און במילא מדסיפא לצורך גופו. רישא נמי לצורך גופו, רעדט זיך שוין אונזער משנה אויך לצורך גופו, און אז ס'רעדט זיך צורך גופו, האט רב חיסדא טאקע געמוזט זאגן אז דער היתר איז נאר ווען די תרומה טהורה ליגט אונטער די תרומה טמאה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען אין די משנה ר' יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה, וואס טייטש אונז האמער מסביר געווען אזוי, בעצם תרומה ווערט נישט בטל טאמער ס'אויסגעמישט מיט חולין, נאר טאמער ס'דא הונדערט חלקים חולין קעגן יעדע חלק תרומה. יעצט אזוי, וואס געשען טאקע ווען ס'מישט זיך אויס א חלק תרומה מיט הונדערט חלקים פון חולין, איז די דין איז מ'מעג שוין עסן די גאנצע געמויזשעכץ מ'מעג עסן פון די פירות דא, ס'ווערט בטל, אבער מ'דארף נאך אלץ אראפנעמען די חלק פון תרומה, וואס טייטש, למשל, ס'מישט זיך אויס איין חלק תרומה אין הונדערט חלקים חולין, כ'ווייס דאך נישט ווי די תרומה איז, ס'איז אויסגעמישט דא, אבער מ'דארף אראפנעמען דא א חלק, וואס טייטש, לאמיר זאגן ס'איז געווען דא א פונט תרומה דא אויסגעמישט, דארף איך אראפנעמען א פונט פון די פירות, און די פונט ווערט תרומה, די רעשט קען איך עסן, אזוי איז דא א דין, און רבי יהודה זאגט מען מעג דאס טוהן שבת, און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי, וויאזוי קען רבי יהודה מתיר זיין דאס צו טוהן שבת, הא קא מתקן, דער מענטש איז דאך מתקן מיט דעם וואס ער נעמט די חלק, און ער איז מתיר יעצט צו עסן פון די גאנצע חולין דא, איז ער מתקן די חולין, וויאזוי לאזט מען אים דאס טוהן? ענטפערט די גמרא, רבי יהודה כרבי אליעזר סבירא ליה, רבי אידא האלט ווי רבי אליעזר, וואס האלט רבי אליעזר? דאמר, וואס רבי אליעזר האט געזאגט, תרומה בעינא מחתא, אז די תרומה שטייט אפגעשטייט פון אלע אנדערע זאכן וואס איז אויסגעמישט דא, און מ'עט שוין זען וואס דאס מיינט, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תרומות אזוי, סאה תרומה, שנפלה לפחות ממאה, ונדמעו, א סאה תרומה וואס האט זיך אויסגעמישט, מיט ווייניגער פון הונדערט חלקים חולין, און ס'איז נדמעו וואס טייטש מ'קען שוין גארנישט עסן דא, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אויב ס'איז נישט דא קיין הונדערט חלקים, טאר מען גארנישט עסן, ווייל אויף יעדע חלק איז דא א ספק אפשר דאס תרומה, און ממילא איז די תרומה נישט בטל, קען מען גארנישט עסן. יעצט וואס איז געשעהן? ונפל מן המדומע למקום אחר, די גאנצע אויסגעמישטע חלק דא וואס מען קען נישט עסן, גייט פון די אויסגעמישאכטס, און ס'פאלט אריין פון די אויסגעמישאכטס אין א צווייטע הויפן פון פירות. יעצט אזוי, דא קען מען טראכטן צוויי וועגן, און מען וועט מסביר זיין דא מיט נאמבערס, לאמיר זאגן ס'פאלט אריין א סאה תרומה צווישן צוואַנציק סאה חולין, צוזאמען האב איך דא איין און צוואַנציק סאה, איז. יעצט האב איך א הויפן פון איין און צוואַנציק סאה וואס פון די איין און צוואַנציק סאה טאר איך גארנישט עסן, אויף יעדע שטיקל דא אפשר א ספק אפשר דאס תרומה, איך עט גארנישט טארן עסן, יעצט ס'פאלט א פון די איין און צוואַנציק סאה פאלט אראפ א סאה, איך ווייס נישט וועלכע סאה ווייל ס'איז אלס אויסגעמישט, אבער ס'פאלט אראפ א סאה פון דעם, און ס'פאלט אריין אין א צווייטע הויפן פירות, א צווייטע הויפן חולין, וואס די צווייטע הויפן איז גרויס פֿופֿציק סאה, קען איך טראכטן צוויי זאכן, איין וועג וואס איך קען זאגן, כ'קען זאגן אזוי, די ערשטע הויפן, די איין און צוואנציג סאה, קען איך אנקוקן כאילו יעדע חלק דא, יעדע באזונדערע שטיקל, יעדע סאה באזונדער קען איך אנקוקן אפשר איז דאס זיכער די תרומה וואס איז דא אויסגעמישט, און ממילא, טאמער די סאה תרומה וואס איז אויסגעמישט דא צווישן די איין און צוואנציג סאה, טאמער די סאה איז אריינגעפאלן אין די אנדערע הויפן, אין די פופציג, אין די הויפן פון פופציג, אין די צווייטע הויפן, דעמאלטס קוק איך אן די צווייטע הויפן כאילו ס'איז דא פופציג סאה חולין, וואס איז אריינגעפאלן אין דעם א גאנצע סאה תרומה, וואס טייטש די איינציגסטע וועג כ'קען מבטל זיין די תרומה, איז טאמער כ'על עס אויסמישן, מיט הונדערט סאה מיט נאך פופציג סאה, דאס איז איין וועג וואס מען קען זאגן, אדער קען מען זאגן א צווייטע וועג, מען קען זאגן אז די ערשטע הויפן ס'האט זיך אויסגעמישט דא א סאה תרומה מיט צוואַנציק סאה חולין, כ'ווייס דאך נישט וואו די תרומה איז, און ממילא קוק איך אלעס אן ווי איין גרויס געמישאכטס, כ'קוק אן די הויפן כאילו יעדע פרי אין די הויפן איז איין צוואנציגסטל תרומה, ווייל כ'ווייס דאך נישט וואו ס'איז, און במילא אז א סאה פון דעם עט אריינפאלן אין א צווייטע הויפן פון פופציג סאה, קוק איך נישט אן כאילו א סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין די צווייטע הויפן, ווייל אפשר איז נישט קיין סאה תרומה, אפשר איז עס אויסגעמישט, און ממילא קוק איך אן די צווייטע הויפן כאילו א צוואנציגסטל סאה איז אריינגעפאלן דארט, און טאמער עס איז טאקע דא גענוג אויף צו מבטל זיין די צוואנציגסטל, ווערט עס בטל, איז דאס איז די דיון דארט אין די משנה, און אויף דעם זאגט די משנה רבי לעזר אומר מדמעת כתרומת ודאי, רבי לעזר זאגט אז איך קוק אן די סאה כאילו ס'שטייט באזונדער, וואס טייטש אין די ערשטע הויפן, ווען ס'האט זיך אויסגעמישט א סאה תרומה מיט צוואַנציק סאה חולין, איז יעדע סאה פון די צוואַנציק סאה קוק איך אן אפשר איז דאס זיכער די תרומה, און ממילא טאמער א סאה פון דעם פאלט אריין אין נאך א הויפן, קוק איך אן כאילו א גאנצע סאה תרומה איז אריינגעפאלן אין די אנדערע הויפן, און די אנדערע הויפן זאג איך אז ס'איז דא דא א סאה אויסגעמישט מיט פֿופֿציק, ווילסט עס מבטל זיין דארפסטו ברענגען נאך פֿופֿציק סאה חולין, אזוי זאגט ר' לעזער, וחכמים אומרים חכמים זאגן ניין, אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון, אלץ גייט לפי חשבון. ס'טייטש טאמער אין די ערשטע הויפן איז געווען צוואנציג סאה קוק איך אן די תרומה כאילו ס'איז נאר א צוואנציגסטל פון די גאנצע הויפן און אז ס'פאלט אריין פון דא אריין אין א צווייטע הויפן קוק איך אן כאילו א צוואנציגסטל סאה איז אריינגעפאלן אין צווייטן הויפן נישט כאילו א גאנצע סאה איז אריינגעפאלן אין צווייטן הויפן און במילא זאגט יעצט די גמרא אז מ'עט זאגן אז רבי יהודה פון אונזער משנה האלט ווי רבי לעזער וואס האלט רבי לעזער אונז זעהן מיר דאך דא רבי לעזער האלט אז ווען די סאה פון די ערשטע הויפן פאלט אריין אין די סאה פונעם צווייטע הויפן קוק איך אן כאילו די סאה איז געווען די תרומה'דיגע חלק און ממילא איז עס אינגאנצן כאילו א גאנצע סאה איז אריינגעפאלן צווייטן הויפן. פשט איז אז ר' לעזער האלט אז די תרומה קוק איך כאילו ס'איז אפגעשיידט, ווייל יעדע סאה קוק איך כאילו דאס איז די תרומה. די תרומה איז אפגעשיידט פון די רעשט פון די הויפן, און במילא אויף יעדע, מען זאגט עס טאקע אויף יעדע סאה באזונדער, אבער מען קוקט עס אן אפגעשיידט, מה שאין כן די חכמים, חכמים זאגן ניין, איך קוק אלעס אן צומישט, איין גרויסע צומישעניש. יעדע פירא איז דא אין די ערשטע הויפן קוק איך אן א צוואנציגסטל תרומה, על כל פנים אז ר' לעזער האלט אז יעדע סאה איז אפגעשיידט, זאגט די גמרא, ר' יהודה פון אונזער משנה האלט פונקט ווי ר' לעזער, פארוואס? ווייל ר' יהודה אין אונזער משנה האט געזאגט אז וואס? אז טאמער ס'מישט זיך אויס א סאה תרומה מיט הונדערט סאה חולין, און יעצט נעם איך אראפ די סאה כדי צו מתיר זיין די אנדערע הונדערט סאה, ווייל טאמער ס'איז אויסגעמישט מיט הונדערט זאגט מען מ'קען עס יא מתיר זיין, ס'ווערט בטל אבער מ'דארף אראפנעמען די סאה. איז האלט ר' יהודה פון אונזער משנה ס'הייסט נישט מסכן ווייסט פארוואס? ווייל די סאה קוק איך אן כאילו ס'איז שוין אפגעשיידט איך קוק עס נישט אן כאילו ס'איז צומישט איך בין נישט מתקן דא די רעשט דאס איז געווען באזונדער וואס טייטש די סאה וואס איך האב יעצט אראפגענומען דאס איז אלעמאל געווען באזונדער ס'האט נישט קיין שייכות מיט די רעשט דאס איז וודאי תרומה די רעשט איז זיכער חולין כ'האב גארנישט מתקן געווען לויט די חכמים הייסט עס מתקן געווען און ממילא זאגט די גמרא רבי יהודה פון אונזער משנה האלט ווי רב לעזער, זאגט אבער די גמרא ווער זאגט דיך, אימר דשמעת ליה לחומרא, לקולא מי שמעת ליה, וואס טייטש ווען האט רב לעזער געזאגט אז איך קוק אן די תרומה כאילו ס'איז אפגעשיידט, ווען ס'קומט צו חומרא, ווען איין הויפן מישט זיך אויס מיט א צווייטע הויפן, פסל'ט רב לעזער די צווייטע הויפן און זאגט כאילו די תרומה איז אפגעשיידט כאילו וודאי תרומה איז אריינגעפאלן דא, אבער פאר קולא אויכעט, וואס טייטש ביי אונזער משנה צו זאגן אז ס'הייסט נישט מתקן דאס איז שוין א קולא, ווער זאגט רבי לעזער האלט אויכעט אזוי? און ממילא זאגט די גמרא אז מען זאגט טאקע נישט רבי יהודה האלט ווי רבי לעזער נאר רבי יהודה האלט ווי א צווייטע תנא, אלא הוא דאמר כרבי שמעון, רבי יהודה האלט ווי רבי שמעון, וואס אונז גיימער דא זען אז רבי שמעון האלט אז די דין אז מען קוקט אן די תרומה ווי ס'איז אפגעשיידט איז לקולא אויכעט, ווי האלט עס רבי שמעון? כדתנן, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דארט אין תרומות.

מען האט דאך געזאגט יעצט א דין, ער דארף עס ארויסנעמען, ער דארף ארויסנעמען א סאה, מען זאגט טאקע די סאה וואס ער האט ארויסגענומען איז תרומה, אבער פאר ער האט געהאט א טשענס, פאר ער האט געהאט א הזדמנות ארויסצונעמען די סאה תרומה, וואס איז געשען? ס'איז אריינגעפאלן נאך א סאה, וואס איז יעצט די דין? איז אויף דעם זאגט די משנה ס'דא א מחלוקת, תנא קמא זאגט הרי זו אסירה, ור' שמעון מתיר, ר' שמעון איז מתיר, יעצט, ווי די גמרא פארשטייט יעצט די מחלוקת, פארשטייט די גמרא אזוי, ר' שמעון איז מתיר, ווייל ר' שמעון האלט, אז ווען די ערשטע סאה איז דא אריינגעפאלן, און ס'האט זיך אויסגעמישט מיט די הונדערט סאה חולין, איז קוק איך עס אן באזונדער. כאילו ס'איז נישט אויסגעמישט נאר כאילו ס'שטייט פאר זיך ווייל היות וואס איך קען דאך אויסקלויבן פון די גאנצע הויפן וועלכע סאה איך וויל און די סאה גייט זיין תרומה דאס גייט מתיר זיין די רעשט פון די הויפן און במילא קוק איך כאילו די תרומה שטייט באזונדער און יעצט אז ס'פאלט אריין נאך א סאה איז וואס? ס'איז אריינגעפאלן נאך א סאה צווישן הונדערט סאה חולין ווייל די ערשטע סאה וואס איז אריינגעפאלן שטייט באזונדער ס'איז כאילו איך האב עס שוין אפגעשיידט ס'שטייט באזונדער ס'איז אפגערוקט פון די רעשט ס'פאלט אריין נאך א סאה הקיצור ס'גייט נישט אן ס'קען אריינפאלן נאך דריי סאה יעדע סאה וואס טוט אריינפאלן קוק איך אן כאילו ס'איז אפגעשיידט. חכמים האלטן ניין. איך קוק עס נישט אן כאילו ס'איז אפגעשיידט. היות וואס דו האסט עס נאכנישט ארויסגענומען, קוק איך עס נאכאלץ אן כאילו ס'איז אויסגעמישט, און ממילא פארדעם אז ס'פאלט יעצט אריין נאך א סאה, קענסטו שוין נישט ארויסנעמען די ערשטע סאה און זאגן, קוק, כ'האב עס ארויסגענומען און ס'איז מותר, ניין, ס'איז ווילאנג האסט עס נישט ארויסגענומען בפועל, קוק איך אלץ אן אויסגעמישט און ממילא די צווייטע סאה מאכט נאר ערגער די מצב. על כל פנים, זעט מען דא פון ר' שמעון, אז ר' שמעון האלט אז מ'זאגט די דין אז ס'אפגעשיידט אפילו לקולא. דא איז דאך א קולא אז כ'זאג ס'אפגעשיידט, ער זאגט אפילו ס'פאלט אריין נאך א סאה, איז עס אויך מותר. און ממילא אז מען זעט ר' שמעון האלט אזוי אויך לקולא אונזער משנה האלט אויך אונזער רבי יהודה פון אונזער משנה האלט אויך כשיטת ר' שמעון אז היות וואס די תרומה איז אפגעשיידט הייסט עס נישט קיין מתקן זאגט אבער די גמרא ווער זאגט דיך וממאי דילמא התם בהא קמיפלגי קען זיין דארט איז א אנדערע מחלוקת אינגאנצן דתנא קמא סבר אף על גב דנפלו בזה אחר זה כמאן דנפל בבת אחת דמי והא לחמשין נפלה והא לחמשין נפלה ור' שמעון סבר קמייתא בטיל במאה והא תיבטיל במאה וחד, וואס טייטש קען אוודאי זיין אז ר' שמעון האלט נישט אז ס'איז אפגעטיילט, אז דאס איז די נקודה דא, און במילא, מחמת דעם איז צו זאגן אז רבי יהודה פון אונזער משנה האלט אויכט אזוי, כאילו ס'איז אפגעטיילט ס'הייסט נישט קיין מתקן, ניין זאגט די גמרא, קען אוודאי זיין אז ר' שמעון די סיבה וואס ר' שמעון איז מתיר איז ווייל ר' שמעון האלט אז ווען ס'פאלט אריין למשל א סאה אין הונדערט סאה חולין איז אוודאי קוק איך עס אן כאילו ס'איז אויסגעמישט, נאר וואס דען, ס'איז טאקע אויסגעמישט אבער ס'איז בטל. ס'איז גראד בטל געווארן, נישט ווייל ס'איז אפגעטיילט, נאר ווייל ס'איז בטל געווארן. יעצט פאלט אריין נאך א סאה, איז דאס בטל אין די הונדערט און איינס. ס'פאלט אריין נאך א סאה, איז דאס בטל אין הונדערט און צוויי. ס'פאלט אריין נאך א סאה, איז דאס בטל אין הונדערט דריי. אבער ס'איז נאכאלץ אויס, ווילאנג איך נעם עס נישט בפועל ארויס, איז עס אויסגעמישט. די חכמים זאגן ניין, מ'זאגט נישט אזוי, די חכמים זאגן אז ס'פאלט אריין צוויי סאה, א סאה און נאך א סאה, נישט פשט די ערשטע ווערט בטל, נאכדעם די צווייטע ווערט בטל, נאר איך זאג, כאילו ס'איז אריינגעפאלן צוויי סאה אין הונדערט, וואס ווען צוויי סאה פאלט אריין אין הונדערט, זאגט מען נישט אז ס'איז בטל געווארן די ערשטע און די צווייטע ווערט ש ב, ניין, מען זאגט די ערשטע איז אריינגעפאלן כאילו די ערשטע איז אריינגעפאלן אין פופציג און די אנדערע איז אריינגעפאלן אין פופציג און דעמאלטס איז יעדער מודה יעדער אפילו רבי שמעון וועט אויך מודה זיין אז ווען עס פאלט אריין צוויי סאה אויף אמאל זאג איך נישט אז די ערשטע סאה ווערט בטל און במילא די צווייטע סאה איז אויך בטל ניין ווען עס פאלט אריין צוזאמען נישט דא איז בעצם די מחלוקת צווישן חכמים און רבי שמעון אבער קיינער האלט נישט אז איך קוק עס אן כאילו עס איז אפגעטיילט און במילא טאמער קיינער קוקט עס נישט אן כאילו עס איז אפגעטיילט איז אוודאי רבי שמעון אויך מודה אז דאס הייסט א מתקן אז בפועל ווען איך גיי עס צום סוף ארויסנעמען בין איך מתקן דא די רעשט פון די פירות, און אויב איך מתקן וויאזוי איז רבי יהודה מתיר אין אונזער משנה דאס צו טון? אלא נאר במילא זאגט די גמרא, הוא דאמר כרבי שמעון בן אלעזר, רבי יהודה האלט ווי רבי שמעון בן אלעזר, וועלכע רבי שמעון בן אלעזר? דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט טאקע לגבי דעם, לגבי תרומה וואס האט זיך אויסגעמישט מיט הונדערט חלקים חולין, נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר, זאגט רבי שמעון בן אלעזר, דער מענטש דארף נישט בפועל אראפנעמען די תרומה, נאר וואס דען, ס'איז אויסגעמישט דא הונדערט און איין חלקים, איין חלק תרומה מיט הונדערט חלקים חולין, ער לייגט זיין אויג אויף איין זייט הויפן, ער זאגט אז פון יענע זייט דארט ערגעץ ליגט די תרומה, ער זאגט אזוי אין קאפ, און פון די אנדערע זייט דארט איז נישט אויסגעמישט תרומה, און אזוי וועט ער קענען עסן. און במילא אז מען זעט ר' שמעון אלעזר זאגט אזוי פשט איז, אז ווען ס'מישט זיך אויס תרומה מיט חולין, איז דא א פאטענט וויאזוי מען זאל קענען עסן אן גארנישט טון, מען דארף גארנישט ארויסשלעפן, און במילא אז איך קען עסן אז ס'איז דא א פאטענט צו עסן, בין איך גארנישט מתקן, מתקן איז טייטש ווען ביסט מתקן עפעס וואס קענסט נישט עסן, אבער דא איז דאך דא אן אופן וואס קענסט יא עסן, און ממילא ביסטו גארנישט מתקן, און אזוי האלט טאקע רבי יהודה פון אונזער משנה פארדעם לאט רבי יהודה בפועל אויך ארויסנעמען, ווייל דו האסט גארנישט אויפגעטון ווייל ס'איז דא א וועג צו עסן אפילו אז דו וועסט נישט בפועל ארויסנעמען, פרעגט אבער די גמרא, די גמרא פארשטייט אז פון דעם וואס דו זאגסט אז רבי יהודה האלט ווי ר' שמעון אלעזר, מסתמא האלט ר' שמעון אלעזר ווי רבי יהודה אויך, און אויף דעם פרעגט די גמרא מי סבר ליה כוותיה, האלט דען ר' שמעון אלעזר ווי רבי יהודה, והא מיפלג פליג עליה ס'א בפירוש'ע מחלוקת, דתניא, וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט מעלין את המדומע באחד ומאה, רבי יהודה זאגט פונקט ווי ביי אונזער משנה מ'מעג ארויסנעמען די איין חלק תרומה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון אלעזר זאגט קלאר, נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר, ער זאגט ס'נישט דא די היתר ארויסצונעמען, ס'איז נאר דא די פאטענט פון לייגן די אויג אויף איין זייט און עסן פון די צווייטע זייט, על כל פנים זעהט מען אז רבי שמעון בן אלעזר זאגט אז אין הכי נמי אפילו איך זאג ס'איז דא א פאטענט צו עסן מיט דעם וואס איך קוק איין זייט איך עס פון די אנדערע זייט, אבער בפועל גיין ארויסנעמען דעם חלק טאר מען נישט ווייל דאס הייסט יא מתקן, און ממילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז רבי יהודה האלט רבי שמעון אלעזר רבי שמעון אלעזר האלט ווי רבי יהודה ס'דאך נישט אזוי, ענטפערט די גמרא דרבי יהודה עדיפא מדרבי שמעון אלעזר אין הכי נמי רבי יהודה האלט די סברא פון רבי שמעון אלעזר אבער רבי שמעון אלעזר איז אוודאי מער מחמיר ווי רבי יהודה, רבי שמעון אלעזר האלט אז ס'איז נאר דא א היתר צו מאכן מיט די אויגן אזוי צו זאגן אז דארט איז די תרומה איך עסן פון די אנדערע זייט, רבי יהודה איז מיקל נאך מער און זאגט היות וואס ס'איז דא אזא היתר איז דא נאך א היתר אז מען מעג עס אינגאנצן ארויסנעמען ווייל דאס הייסט נישט קיין מתקן, זאגט די הייליגע משנה האבן שעל פי החבית, טאמער ס'איז דא א שטיין וואס ליגט אויף א פאס און איך וויל טרינקען פון דעם פאס וויין, מטה על צידה והיא נופלת די שטיין שטייט מיר אין וועג, כ'מעג איבערקערן די חבית און די שטיין פאלט אראפ אזוי, וואס איז טאמער היתה בין החביות, טאמער איך קען נישט איבערקערן דעם חבית מיטן שטיין אויף דעם, ווייל ווען די שטיין וועט אראפפאלן וועט עס שאטן פאר א צווייטע חבית, ס'דא אסאך חביות דא, און ס'וועט כאפן א קלאפ, א צווייטע חבית וועט כאפן א קלאפ פון דעם שטיין, וואס זאל ער טון? מגביהה, הייבט ער אויף דעם גאנצן פאס, ער טראגט עס ארויס, ומטה על צידה והיא נופלת, ער טראגט עס ארויס פון צימער, ער גייט צו א פלאץ ווי דארט קען ער עס יא איבערדרייען, ער דרייט עס דארט איבער, און אזוי פאלט די שטיין אראפ. זאגט די משנה ווייטער, מעות שעל הכר, טאמער איינער לאט איבער געלט אויף א קישן, מנער את הכר, והן נופלות, שאקלט ער אפ דעם קישן און די געלט פאלט אראפ. ווייטער זאגט די משנה, היתה עליו לשלשת, טאמער עס איז דא עפעס א מיסע זאך אויפן קישן, אזוי ווי שפייעכץ אדער צואה, מקנחה בסמרטוט, קען מען עס אפווישן מיט א שמאטע, אבער נישט מיט קיין וואסער, פארוואס ווייל וואסער הייסט כיבוס, טאמער איך וואש עס אויס מיט וואסער, איז עס א ענין פון מלבן, אבער היתה של עור, נותנין עליה מים עד שתכלה, טאמער דער קישן איז געמאכט פון לעדער, וואס ביי לעדער איז נישט שייך אויסצואוואשן מיט וואסער, רש"י זאגט אוודאי וואשן ממש טאר מען נישט ווייל ס'איז שייך אויסצואוואשן לעדער, אבער לייגן וואסער אויף דעם הייסט נישט געוואשן, און מילא ביי א לעדערנע קישן מעג מען אויך לייגן וואסער אויף דעם ביז די שמוץ פאלט אראפ פון דעם. זאגט די הייליגע גמרא אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב, לא שנו, דער ערשטער דין פון דער משנה, וואס מען האט געזאגט אז מען מעג אפשאקלען א שטיין פון א פאס, דאס איז נאר אלא בשוכח, טאמער מען האט פארגעסן דעם שטיין אויפן פאס, נישט טאמער מען האט עס דארט געלייגט בדווקא, אבל במניח טאמער מען לייגט עס דארט בדווקא פאר שבת, נעשה בסיס לדבר האסור, ווערט די גאנצע פאס א בסיס לדבר האסור, און מילא טאר מען שוין אינגאנצן נישט צורירן די פאס, און מען טאר נישט אפשאקלען דעם שטיין פונעם פאס. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, היתה בין החביות, טאמער עס איז געווען צווישן אנדערע פעסער און איך האב מורא אפצושאקלען די שטיין פארוואס ווייל עס וועט שאטן פאר א צווייטע פאס, מעג מען ארויסטראגן די גאנצע פאס מיטן שטיין פון צימער, און עס ארויסשאקלען אינדרויסן. זאגט די גמרא, מאן תנא דכל היכא דאיכא איסורא והיתרא, בהיתרא טרחינן, באיסורא לא טרחינן. וואס טייטש אזוי? בעצם, וואס פעלט אויס צו זאגן פאר די מענטש, כאפ אן די פאס, טראג עס ארויס פון צימער, דארט וועסטו אפשאקלען די שטיין. זאג, זאג גרינגער, זאג סאך בעסער, כאפ אן די שטיין, נעם עס אראפ פון דארט. וואס, סיי ווי סיי רוקט ער דאך די שטיין. וואס חילוק צו ער רוקט די שטיין מיט די הענט, צו ער רוקט די שטיין דורכן פאס. ביי ביידע אופנים רוקט ער די שטיין, נאר וואס דען? זעט מען דא, אז ס'איז דא א געוויסע מעלה, אז מ'זאגט פאר א מענטש, ריר נישט צו די דבר האסור, ריר צו ענדערש די דבר המותר, אפילו ביי ביידע אופנים גייסטו, צורירן גייסטו רוקן די דבר האסור, אבער ענדערש זאלסטו דיך נישט פארען, רוק נישט, כאפ נישט אן מיט דיינע הענט א שטיין, כאפ אן ענדערש א פאס. ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ר' שמעון בן גמליאל היא, דאס איז ר' שמעון בן גמליאל, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביעא, הבורר קטניות ביום טוב, איינער וואס איז בורר קטניות אין יום טוב, וואס איז די פראבלעם בורר צו זיין קטניות ביום טוב? איז דא בעצם צוויי פראבלעמען, די קטניות איז אויסגעמישט מיט שטיינדלעך, יעצט די שטיינדלעך זענען בעצם מוקצה, ס'איז דא א פראבלעם פון בורר, וואס מען טאר נישט טון בורר, שבת טאר מען נישט טון קיין בורר, און ס'איז דא א פראבלעם פון מוקצה, דא יום טוב, עמיר זעהן איז דא א מחלוקת, וואס איז די דין טאמער איינער וויל עסן די קטניות, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, בורר אוכל ואוכל, בית שמאי זאגן, נעם די עסן, כאפ אן די קטניות, לאז אפ די שטיינדלעך, און אזוי קענסטו עסן די קטניות, אבער ריר נישט צו די שטיינער, פארוואס? ווייל די בית שמאי האלטן אז קודם כל בורר ביסט אזוי מונע עסט נישט עובר זיין אויף בורר ווייל אז מען כאפט אן די אוכל און מען עסט עס מען ווייסט מען האט שוין געזען ביי בורר אז בורר ואוכל ביד לאלתר טאמער מען עסט א אוכל מתוך פסולת הייסט עס נישט קיין בורר און ממילא זאגט בית שמאי מעגסט עס טון און די זעלבע זאך ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון מוקצה ווייל דו רירסט נישט צו די שטיין ובית הלל אומרים בית הלל זאגן בורר כדרכו בחיקו בתמחוי וואס טייטש בית הלל זאגן קענסט בורר זיין געהעריג קענסט ארויסנעמען די שמוצעלעך פון די קטניות און אזוי אויסרייניגן די קטניות, פארוואס? ווייל די בית הלל האלטן צוויי זאכן, קודם כל, בורר האלטן די בית הלל איז נישט דא יום טוב, און צווייטנס האלטן בית הלל אז היות וואס מיט דעם וואס איך רוק אוועק די קליינע שטיינדעלעך מאך איך איך זאל קענען עסן די קטניות, איז אויך נישט קיין פראבלעם פון מוקצה. על כל פנים, ותניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא אמר ר' שמעון בן גמליאל, ר' שמעון בן גמליאל האט געזאגט במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז בית הלל זאגט מען מעג ארויספליקן די שטיינדעלעך פון די קטניות, דאס איז נאר שהאוכל מרובה על הפסולת, טאמער ס'איז דא אסאך קטניות, מיט אפאר שטיינדלעך, איז פליק ארויס די שטיינדלעך, אבל פסולת מרובה על האוכל, טאמער ס'איז דא אסאך שטיינדלעך מיט אביסל קטניות, דארט איז אפילו בית הלל מודה דברי הכל בורר אוכל, איז בית הלל אויך מודה, לאז אפ די שטיינער, נעם אראפ די קטניות און אזוי וועסטו עס קענען עסן, על כל פנים, זעהט מען פון רבי שמעון בן גמליאל, אז אפילו בדרך כלל בית הלל זאגן מען מעג עפעס טוהן, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז נישט קיין גרויסע טרחה, למשל טאמער ס'איז דא אסאך קטניות מיט ווייניג שטיינדעלעך דעמאלטס מעגסטו ארויספליקן די שטיינדעלעך אבער טאמער ס'איז דא אסאך שטיינער מיט ווייניג קטניות וואס דארט איז סאך א גרעסערע טרחה ארויספליקן די שטיינדעלעך ווי פשוט ארויסשלעפן די קטניות דארט איז בית הלל אויך מודה אז מ'זאגט פארן מענטש זיי זיך נישט מטריח דו טארסט זיך נישט מטריח זיין צופיל יום טוב און נעם ארויס די קטניות לאז איבער די שטיינדעלעך און ממילא זאגט די גמרא ביי אונזער משנה אויך, וואס איז א גרעסערע טירחה צו אראפנעמען די שטיין פונעם פאס, ווי איידער צו נעמען די גאנצע פאס אליין מיטן שטיין אויף דעם, פאר דעם טאקע זאגט די משנה, נעם נישט אראפ די שטיין פונעם פאס. איי, עט די גמרא גראד פרעגן, והא הכא דכי אוכל מרובה על הפסולת דמי, איך פארשטיי נישט, וואס האסטו מיר געזאגט דא? ס'איז א גרעסערע טירחה אויפצוהייבן דעם שטיין פונעם פאס ווי איידער אויפצוהייבן די גאנצע פאס מיט די שטיין אליין? פונקט פארקערט! ס'איז סאך גרינגער אראפצונעמען די שטיין, און ממילא אפילו לויט רבי שמעון בן גמליאל וואלט געדארפט זיין די דין ביי אונזער משנה אז מ'זאגט פארן מענטש נעם אראפ די שטיין, ס'איז סאך גרינגער אראפצונעמען די שטיין ווי צו שלעפן א גאנצע פאס מיט א שטיין, און ממילא זאגט די גמרא ניין, הכא נמי, כיוון דאי בעי למשקל, לא משתקיל ליה יין עד דשקיל לה, כפסולת מרובה על האוכל דמי. וואס טייטש דא, היות וואס דער מענטש וויל דאך די וויין פונעם פאס, און ער גייט סיי ווי סיי דארפן אויפהייבן דעם פאס, ווייל ער וויל דאך אויסגיסן די גאנצע וויין פונעם פאס, און ממילא אז דו גייסט סיי ווי דארפן אויפהייבן דעם פאס, קומט אויס אז אראפנעמען קודם די שטיין און נאר נאכדעם אויפהייבן די פאס איז סאך א גרעסערע טירחה ווי ווען איך זאג א מענטש הייב אויף די פאס מיט די שטיין, שאקל אפ די שטיין און גיס אויס אלעס וואס ליגט אינעם פאס ווייל דו ווילסט דאך די וויין פון דעם. און ממילא היות טאקע וואס ס'איז א קלענערע טירחה אויפצוהייבן די גאנצע פאס מיטן שטיין, פארדעם זאגט טאקע די משנה זאלסט דיך ענדערש מטריח זיין מיטן דבר המותר זאלסטו דיך ענדערש מטריח זיין מיטן פאס און נישט מיטן שטיין, ווי איידער א דאפלטע טירחה זיך מטריח זיין מיטן שטיין, אבער אוואדע, ביי אן אופן וואס איז א קלענערע טירחה זיך צו מטריח זיין מיטן שטיין, וואלט מען אים געזאגט, הייב אויף די שטיין נעם עס אראפ פון דארט, און אזוי זאלסטו זיך קענען באנוצן מיטן פאס. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה היתה בין החביות, מגביה וואס טייטש טאמער די פאס איז צווישן אנדערע פעסער הייבט מען אויף די גאנצע פאס און מ'טראגט עס ארויס, תניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא רבי יוסי אומר, היתה חבית מונחת באוצר, טאמער די חבית איז אין א אוצר, או שהיו כלי זכוכית מונחין תחתיה, אדער טאמער ס'איז דא גלאז ארום און ארום, וואס טייטש ר' יוסי איז דא מסביר די אופן וואס די שטיין קען מזיק זיין טאמער כ'וועל עס דא אראפווארפן, איז מגביה למקום אחר, ומטה על צידה, טראגט ער עס ארויס, און אינדרויסן דרייט ער איבער דעם פאס, והיא נופלת, און די שטיין פאלט אראפ ונוטל ממנה, און נאכדעם קען ער ארויסנעמען פונעם פאס מה שצריך לו, ומחזירה למקומה, און נאכדעם קען ער צוריקלייגן די פאס דארט וואו ס'באלאנגט, איז די מפרשים מוטשען זיך שוין בעצם וואס לייגט דא די ברייתא צו, אבער פשטות קוקט עס אויס ער איז פשוט מסביר די ציור פון די משנה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מעות שעל הכר, אז טאמער ס'איז דא געלט אויפן קישן שאקלט מען אפ די קישן. זאגט די גמרא אמר רב חייא בר אשי אמר רב, לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח נעשית בסיס לדבר האסור, די זעלבע זאך וואס מ'האט פריערט געזען, טאמער ער האט דווקא איבערגעלאזט די געלט אויפן קישן, איז נישט דא די היתר ווייל די גאנצע קישן איז א בסיס לדבר האסור מ'טאר עס אינגאנצן נישט צורירן. זאגט די גמרא ווייטער, אויך וואס מ'האט פריערט געזען, אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא לצורך גופו, ס'איז נאר לצורך גופו ווען איך דארף דעם קישן, אבל לצורך מקומו אויב איך דארף דעם פלאץ, מטלטלו ועודן עליו, קען ער אויפהייבן די גאנצע קישן מיט די געלט אויף דעם און עס אוועקרוקן, ווייל כ'וויל דאך נישט די געלט זאל דא איבערבלייבן, וכן תנא רב חייא בר רב מדיפתי לא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו, מטלטלו ועודן עליו. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה מעות שעל הכר מנער, מען שאקלט דעם קישן און די געלט פאלט אראפ, זאגט די גמרא אמר ר' אושעיא האט ר' אושעיא געזאגט שכח ארנקי בחצר, טאמער איינער האט פארגעסן א בערזל וואס ליגט אין דעם געלט אינעם חצר, איז מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלה, קען ער ארויפלייגן א ברויט אדער א תינוק אויפן בערזל און אזוי טראגן די גאנצע בערזל מיטן תינוק אדער מיטן ברויט צוזאמען, און ס'ווערט בטל צום תינוק אדער צום ברויט, פארוואס ווייל זיי זענען חשובער, יעצט דאס איז א שפעציעלע היתר וואס מ'האט געזאגט ביי מקום הפסד, כדי די מענטש וואס די מענטש איז צוטראגן האט פארגעסן א בערזל ערגעץ, האט מען אים מתיר געווען ביי אזא אופן דאס צו טראגן, אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט שכח לבנה בחצר, טאמער איינער האט פארגעסן א לבנה, וואס איז אויך א טייערישע שטיין, עס איז נישט א ממש א טייערע שטיין, אבער בכל זאת דער מענטש באזארגט זיך אויף דעם, איז מניח עליה כיכר או תינוק ומטלטלה, אויך דא דער היתר, מען לייגט ארויף א תינוק אדער א כיכר אויף דעם, און אזוי מעג מען עס טראגן אגב דעם תינוק אדער דעם כיכר. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יודא בר שילא אמר רבי אסי, האט רבי יודא בר שילא נאכגעזאגט פון רבי אסי פעם אחת שכחו דיסקיא מלאה מעות בסרטיא, מען האט אמאל פארגעסן א גאנצע שק אנגעפילט מיט געלט אין א רשות הרבים, ובאו ושאלו את רבי יוחנן, מען האט געפרעגט רבי יוחנן וואס צו טון, ואמר להם האט ער זיי געזאגט הניחו עליה כיכר או תינוק וטלטלוה, לייגטס ארויף א כיכר אדער א תינוק און טראגטס עס אזוי, און די מפרשים שטעלן זיך שוין אויף דעם אזוי מעג מען עס טון אין א רשות הרבים, איז רש"י דא זאגט אז ס'רעדט זיך טאקע ער האט זיי געהייסן עס טראגן ווייניגער ווי ד' ד' אמות אויפאמאל און אזוי מעג מען עס טראגן אדער מען מאכט א מחיצה פון מענטשן ארום ארום נאך א אופן פון א היתר וואס מען מעג אזוינס טראגן, אבער על כל פנים זעהן מיר ער האט זיך באנוצט מיט די היתר פון כיכר או תינוק, זאגט די גמרא אמר מר זוטרא האט מר זוטרא געזאגט הלכתא ככל הני שמעתתא בשוכח, וואס טייטש די הלכה וואס מען האט געזעהן אז מען קען זיך באנוצן מיט א כיכר מיט א תינוק צו רוקן א בערזל, דאס איז נאר טאמער מען האט פארגעסן ערגעץ א בערזל, נישט טאמער מען האט עס דווקא דארט געלייגט, טאמער מען האט עס דווקא געלייגט איז נישט דא די היתר, זאגט די גמרא רב אשי אמר רב אשי קריגט זיך, רב אשי זאגט אפילו שכח, אפילו מען האט פארגעסן, נמי לא איז אויך נישט דא די היתר ולא אמרו ווען איז דא די היתר, כיכר או תינוק אלא למת בלבד, נאר פאר א טויטע האט מען געזאגט די היתר, פארוואס ווייל טאמער דער טויטע ליגט אין די זון און ס'איז א פראבלעם פון כבוד המת דארט האט מען מתיר געווען צו רוקן די טויטע צו א שאטן מיט א כיכר או תינוק, אבער ס'איז נישט דא די היתר אויף א בערזל, זאגט די גמרא, אביי מנח כפא אכיפי, אביי ווען ער האט געוואלט רוקן א בינטל תבואה פלעג ער לייגן א לעפל אויף דעם, און רבא מנח סכינא אבר יונה, רבא ווען ער האט געוואלט רוקן א בר יונה דאס איז רויע פלייש, האט ער געלייגט אויף דעם א מעסער ומטלטלה אזוי האט ער עס געטראגן, אויך די זעלבע היתר פון כיכר או תינוק, ער האט געלייגט א חשובערע זאך אויף דעם און אזוי האט ער עס געטראגן, זאגט די גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אויף סיי אויף אביי סיי אויף רבא, זאגט רב יוסף כמה חריפא שמעתתא דדרדקי, וואס טייטש ווי שארף זענען די מימרות פון די יונגע, וואס טייטש ער האט געהאלטן אז אביי און רבא האבן זיך נישט גוט געפירט, ווייל אימר דאמור רבנן בשוכח, ווען האבן די חכמים געגעבן די היתר, זיך צו באנוצן מיט א זאך וואס איז כשר מיט א ככר או תינוק, נאר ווען מען פארגעסט עפעס און מען האט פריערט געזען אמר מר זוטרא הלכתא ככל הני שמעתתא, בשוכח, אבער נישט לכתחילה מי אמור, לכתחילה גיין טראגן א זאך וואס איז מוקצה, מיט די היתר איז דאך אוודאי נישט אזוי, און ממילא וויאזוי האט אביי גערוקט די בינטל תבואה, וויאזוי האט רבא גערוקט די רויע פלייש מיט די היתרים לכתחילה? זאגט די גמרא, אמר אביי, איז אביי און רבא זענען זיך מסביר, זאגט אביי אזוי, אי לאו דאדם חשוב אנא, כפא אכיפי למה לי, ווען נישט איך בין א אדם חשוב, דארף איך בכלל די גאנצע היתר? איך דארף נישט קיין היתר, כ'וואלט געקענט רוקן די בינטל תבואה אן קיין היתר אויכעט, ווייל הא חזו למיזגא עלייהו, וואס טייטש מ'קען ליגן אויף דעם? מ'קען זיך באנוצן מיט דעם אויף צו שלאפן, ס'איז סתם אזוי נישט קיין מוקצה. נאר וואס דען? אביי האט געהאלטן, היות עס איז א אדם חשוב, און א מענטש קען זיך איינרעדן ס'איז מוקצה, כדי א צווייטער זאל זיך נישט איינרעדן, פארדעם האט ער געלייגט א לעפל אויף דעם, אבער נישט פשט וואס מ'האט באמת געדארפט, און די זעלבע זאך רבא, אמר רבא אנא אי לאו דאדם חשוב אנא סכינא אבר יונה למה לי, איך דארף עפעס האבן א מעסער אויף א פלייש א רויע פלייש פון א יונה, הא חזי לי לאומצא, מען קען עס עסן רויערהייט אויכעט, וואס טייטש איינער, ס'איז געווען געוויסע מענטשן וואס פלעגן עס עסן רוי, וואס טייטש ס'איז אינגאנצן נישט קיין מוקצה, און נאר די איינציגסטע וואס ער האט געטון ווייל ער געווען א אדם חשוב, ער האט נישט געוואלט איינער זאל זיך איינרעדן ס'איז מוקצה זאל זיך מורה היתר זיין אויף מוקצה, פארדעם האט ער זיך אזוי געפירט, על כל פנים פרעגט אבער די גמרא איך פארשטיי נישט, די איינציגסטע סיבה וואס רבא זאגט ס'איז נישט קיין מוקצה איז ווייל ס'איז חזי לאומצא ווייל מען קען עס עסן רויערהייט, טעמא דחזי לאומצא, הא לא חזי לאומצא לא, למימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה, רבא האלט דען ווי רבי יהודה אז ער דארף די היתר פון חזי לאומצא? וואס טייטש מען דארף נישט די חזי לאומצא? די פלייש וואלט רבא סתם אזוי געקענט רוקן אפילו מען קען עס נישט עסן רוי, ער וואלט עס געמעגט רוקן ווייל ס'איז ראוי למאכל בהמה. ווער איז דער וואס האלט אז מען טאר נישט רוקן א זאך וואס איז ראוי למאכל בהמה? דאס איז רבי יהודה, וואס טייטש? אונז ווייסן דאך ס'דא א מחלוקת פון רבי יהודה רבי שמעון, ביי אלע הלכות מוקצה וואס רבי יהודה איז מחמיר און רבי שמעון איז מיקל. יעצט, איינע פון די מחלוקת'ן פון רבי יהודה און רבי שמעון איז ביי אזא סארט זאך וואס איז גרייט למאכל אדם, וואס א מענטש האט ביי זיך אין פרידזשידער ער וויל עס עסן, און נאכדעם שבת איז ער מחליט אז ס'איז ראוי למאכל בהמה צו מ'קען זיך באנוצן מיט דעם מיט א היתר פון מאכל בהמה עס צו רוקן שבת. למשל, טאקע ביי די טיר, ביי די בר יונה, ביי די פלייש פון א יונה, טאמער מ'וואלט עס ווען נישט געקענט עסן אומצא, דו וואלטסט נישט געקענט עסן רויערהייט, וואס וואלט געווען די דין? איז לויט רבי יהודה איז עס מוקצה, אפילו א בהמה קען עס עסן, אבער ווי נישט ווי, דו האסט עס געוואלט עסן, ס'איז געלעגן ביי דיר אין פרידזשידער, און ממילא לויט רבי יהודה איז עס מוקצה, אבער לויט רבי שמעון איז עס נישט קיין מוקצה, ווייל לויט רבי שמעון יעדע זאך וואס איז ראוי למאכל בהמה איז נישט קיין מוקצה, און ממילא זאגט די גמרא, פון דעם אז מ'זעט אז רבא האלט אז מ'דארף די חזי לאומצא, אן די חזי לאומצא וואלט מען עס נישט געטארט רוקן, איז לכאורה משמע ער האלט ווי רבי יהודה, זאגט די גמרא איז דען אזוי? והאמר רבא לשמעיה, כ'האב א מעשה, רבא האט אמאל געזאגט פאר זיין שמש, טווי לי בר אווזא ושדי מיעיה לשונרא, בראט מיר די גאנז פלייש, א א ב א א קאטשקע א גאנז, בראט מיר די פלייש, און די קישקעס געבט פאר א קאץ צו עסן. יעצט, די גאנז פלייש, די פלייש פון דעם עוף, די די אווז, איז ס'איז געווען יום טוב, פארדעם האט ער געקענט זאגן זאל עס בראטן. די קישקעס פון די פלייש, איז בעצם געווען פאר יום טוב, פאר וועם האט מען עס צוגעגרייט, די גאנצע די גאנצע גאנז, פאר וועם איז געווען צוגעגרייט צו עסן? פאר א מענטש, יעצט טאמער רבא האלט ווי רבי יודע, וויאזוי האט ער געקענט הייסן נעמען די קישקעס געבן פאר א בעל חי, ווייל בעצם די קישקע קען מען נאר עסן ווען ס'איז צוזאמען מיטן קאטשקע, נאך מ'האט עס אפגעשיידט פונעם קאטשקע, זאגט רש"י קיינער עסט נישט קיין קישקע פלייש אליין, מ'קען דאך עסן די געהעריגע פלייש דארף מען עסן די קישקע, איז ממילא בעצם לויט רבי יודע איז די קישקע מוקצה, ווייל ס'איז געווען צוגעגרייט למאכל אדם, יעצט ווילסטו געבן פאר מאכל בהמה לויט רבי יודע טאר מען דאס נישט טון, און אז מ'זעהט אז רבא האט געהייסן א שמש דאס טון, איז פשט האלט נישט ווי רבי יודע, ווי קענסטו זאגן האלט ווי רבי יודע, זאגט די גמרא ניין, ס'קען אוודאי זיין רבא האלט ווי רבי יודע, התם כיון דמסרח דעתיה עילויה מאתמול, וואס טייטש היות דער קישקע וועט פארשטינקען ווערן טאמער איך האב עס אפהאלטן, טאמער איך האב אויפפאסן אויף דעם ביז מוצאי יום טוב און רבא האט דאס געוויסט שוין פון נעכטן, פון פאר יום טוב, איז שוין בדעתו געווען אז ער וועט עסן די קאטשקע פלייש און די קישקע וועט ער געבן פארן קאץ און במילא אז ס'איז געווען בדעתו אזוי צו טון איז אוודאי לויט ר' יהודה איז מעג מען עס טאקע געבן פאר א קאץ ווייל ס'איז געווען דאס הייסט נישט ס'איז געווען ראוי למאכל אדם און ער האט יעצט ער מחליט געווען אז ער וויל עס געבן פאר א בהמה זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה, ס'איז אויך א סברא צו זאגן, ס'טייטש שוין האמיר א צווייטע ראיה אז רבא האלט ווי רבי יהודה, דדרש רבא, ווייל רבא האט אליין גע'דרשנ'ט, אישה לא תכנס לבית העצים, ליטול מהן אוד, רבא זאגט אז יום טוב זאל א פרוי נישט אריין גיין אין א פלאץ אין א צימער וואס דא דארט העלצער, נעמען א האלץ כדי צו קענען זיך פארען מיט לחתות בגחלים, ס'דא א גחלים וואס פלאקערן מ'דארף האלץ דאס אביסל צוצוטשעפען, קען מען נישט נעמען א האלץ, וואס ליגט אין צימער פון העלצער, ווייל די האלץ וואס ליגט אין די צימער פון העלצער איז געמאכט אויף אנצוצינדן, און לויט ר' יהודה טאר מען דאס נישט נוצן אויף א צווייטע זאך לויט ר' שמעון מעג מען יא, פארוואס ווייל לויט ר' שמעון ס'איז ראוי אויף עפעס איז עס שוין נישט קיין מוקצה לויט ר' יהודה איז דאס מוקצה און רבא האט טאקע אזוי געפסקנט, און נאך מער האט רבא געזאגט ואוד שנשבר א שטעקן וואס איז שוין יא געמאכט צי צוגרייטן אויף לחתות בגחלים טאמער ס'האט זיך צובראכן זאגט רבא מען טאר עס נישט יעצט אסור להסיקו ביום טוב מען טאר עס נישט אריינווארפן אין אויבן עס אנצוצינדן פארוואס לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, מען טאר נישט נוצן קיין שברי כלים יום טוב ווייל ס'איז געווען א כלי פון פאר יום טוב יעצט איז געווארן א שבר כלי, לויט רבי יודע טאר מען דאס נישט נוצן אויף א פייער שמע מינה על כל פנים זעהט מען טאקע אז רבא פסקנט ווי רבי יודע בהלכות מוקצה און ממילא שטימט שוין דאס וואס רבא האט געזאגט אז די איינציגסטע סיבה פארוואס די פלייש איז נישט קיין מוקצה די רויע פלייש איז נישט קיין מוקצה ווייל ס'איז חזי לאומצא און ס'שטימט אויך דאס וואס מען האט געזעהן ער האט געהייסן געבן די קישקע פארן קאץ ווייל טאקע פאר יום טוב האט ער געטראכט אז ער גייט אזוי טון.